לעצטע וואך איז געווען די פרשה פון לשון הרע און די וואך אויכעט מוציא דיבת הארץ רעה, איך וויל אבער רעדן אין דזשענעראל וועגן די ענין, ס'שטייט אז די בעל לשון הרע זענען האבן א שייכות מיט גאווה, ס'שטייט אין די ספרים, און די עומק הדבר איז. אז יעדע מענטש האט אין זיך א אינער אורג' מיט צלם אלקים, א מענטש וויל וואקסן, א מענטש איז נישט ווי א בהמה וואס איז דזשאסט צופרידן זי האט וואס צו עסן און האט וויאזוי צו סורווייוון, א מענטש וויל וואקסן, א גרויסע יסוד, דאס איז די שטארקסטע urge, די שטארקסטע דרייוו אין א מענטש איז צו וואקסן, און וואקסן מיינט אין אסאך זאכן, די ווארט וואקסן איז זייער א פארעווע ווארט, עס איז, אונז מיינט עס וואקסן אין. קיום המצוות אין תורה אין מידות, זייער אסאך זאכן וואס מען קען וואס מען קען טון צו וואקסן, העלפן א צווייטן, ס'איז א בחינה פון ואידך פירושא היא זיל גמור, ס'איז א מען קען אויף דעם זיין ביזי, זייער אסאך זאכן עריעס ווי מען קען וואקסן, מען קען וואקסן אין תפילה. און אפילו א בן נח קען וואקסן אין זיינע שבע מצוות בני נח, באט לאמיר יעצט נישט אריינגיין אין דיטעיל, לאמיר עס לאזן אפן די ווארט וואקסן, א מענטש וויל וואקסן אנדערש ווי עני אנדערע זאך אין די וועלט, סאו וויבאלד ער האט די שטארקע urge פון וואקסן און ער פילט ער האט נישט געוואקסן איז עס זייער א שלעכטע פילינג, ס'שטעכט געפערליך א מענטש פילט ער האט נישט געוואקסן. סאו איז דא אלס א ריזאלט פון דעם קומט לשון הרע, ווי אזוי? ווייל אדער כדי צו קענען פילן אז ער איז בעסער איז דא סערטען וועג פון טראכטן אז יענער איז קלענער ממילא בין איך גרעסער, דאס איז א וועג פון סעטיספייען דעי אורדזש. ממילא אין זיין קאפ ס'זאל נישט נאר נישט איז עבירה מער נאר אויב ווען מ'רעדט אבער די עטיטוד קומט פון די דזשענעראל עטיטוד פון כדי צו פולפילן די וואויד די עמפטינעס אז דו ביסט נישט געוואקסן סאו אז יענער טוט עס נישט און יענער איז אהין יענער איז אהער ממילא בין איך אוטאמאטיקלי געוואקסן ווייל יענער איז נאך אסאך ווייניגער פון מיך. און וואט עווער די מענטש קאנסידערט וואקסן, אויף דעם איז זיין לשון הרע, אויב ער קאנסידערט וואקסן מיינט זיין א סוקסעספול ביזנעסמאן, דעמאלטס אויב ווייל דאס דאס דאס גופא איז שוין א סובסטיטוט, סאיז שוין א סובסטיטוט שבסובסטיטוט, ער האט שוין סובסטיטוטעד די וואקסן, ער האט שוין סובסטיטוט וואס מיינט וואקסן, באט לאמיר זאגן אין זיין קאפ די אימעדזש פון וואקסן מיינט זיין סוקסעספול מאכן ביזנעס, איז לשון הרע ביי אים מיינט אז דער צווייטער איז א שלעפער און ער מאכט פאן פון א צווייטן וואס האלט אויף וואס האט נישט אזוי מצליח געווען ווי אים און לאמיר זאגן ער איז זייער שטארק מצליח דארף ער נישט רעדן פון א צווייטן ווייל ער פילט סוקסעספול סתם אזוי סאו דאס איז שוין א תולדה דתולדה א ולד דולד באט עניוועי דאס איז די דזשענערל דזשענערל איידיע. פון די וואס דרייווט די מענטש פון לשון הרע יעצט אויך אסאך מאל מענטשן סתם אזוי אינטערעסירט צו הערן עפעס שלעכטס אויף א צווייטן א בחינה פון שמח לאיד איז אויך די זעלבע פעמילי אינטערעסירט צו הערן פארוואס ווייל ער קען ער האט נישט וואס אנצופילן זיך צו פילן גוט סאו יענער נישט יענער איז נישט געלונגען יענער האט געהאט א פלאפ דאס מאכט אים אז ער כאילו די פאלשע ווי מ'זאגט די סובסטיטוט די ערזאץ פון פילן אז ער האט מצליח געווען איז. פילט ער אז יענער האט געפלאפט, ממילא אז ער הערט עפעס א צווייטער האט געהאט א פאנטשער גיבט עס אים א סערטען סעטיספעקשאן. סאו קודם עטליעסט האבן מיר דייעגנאוזט, מען ווייסט אז דאס קומט פון א פון א ליידיגקייט, איז שוין איז שוין ווי געזאגט א שטיקל ישועה, אזוי א מענטש נעקסטע מאל וועט ער טראכטן פון לשון הרע אדער רעדן, וועט עס זיין א גוטע סימן פאר אים אז סאמטינג איז ראנג מיט אים, אז ער קריכט נישט אויף די לייטער, און ער איז ביזי נאר קוקן אז אפשר יענער איז אביסל טיפער אין די ערד פון אים, אפשר ער האט נישט אנגעפאנגען צו קריכן, באט עטליעסט ער טרייט אז יענער זאל זיין אביסל טיפער אין די דיטש, דאס איז זיין וועג פון פילן גוט, און דאס איז פשוט א וועג ווי א מענטש קען זיך אליינס אויסלאכן ווען ער האט לשון הרע, און זען ווי פאטעטיק ס'איז אז ער דארף אנקומען צו דעם, און דאס אליינס זאל זיין די גרעסטע אורג' פון א מענטש צו אנטלויפן פון דעם, ווייל ער פילט זיך ווי אזא ליידיגגייער, ס'איז פשוט א עצה טובה פאר יעדעם איינעם צו מתבונן זיין. נאכדעם איז די זעלבע זאך קען זיך אויסשפרייטן. אויף א עדה מיט א ציבור, און דא איז עס נאך אפילו שטערקער, וואס דאס איז א זאך וואס מען דארף אדרעסן, ווייל קיין עין הרע היינט בלי עין הרע ווייסט מען דאך איז דא, ס'איז דא זייער אסאך מער דיפרענט חסידות, און ס'איז דא ישיבישע, און ס'איז דא קיין עין הרע אסאך אסאך א ציבור רחב מאוד פון עובדי השם, און יעדער האט א אנדערע דרך, און אלע זעען אויס אנדערש, און די אנדערע היט מיט א אנדערע אהין מיט א אנדערע אהער, מען רעדט אנדערש. סאו דא ווערט נאך א מקום א כר נרחב נאך א פלעטפארם ווי מען קען נוצן די זעלבע זאך אז וואס אז מען נישט צופיל אויף אינדיווידועל קוקט מען איך באלאנג פאר די גרופ דער מענטש קוקט שוין נישט אויף זיך אלץ א אינדיווידועל ער קוקט זיך ווי ער באלאנגט צו א גרופ. וואס בעצם איז נישט א שלעכטע זאך א מענטש זאל באלאנגן צו א גרופ, כ'מיין נישט דאס אוועקצומאכן, ווייל א גרופ העלפט אסאך א מענטש, ס'העלפט אים אין א מסגרת, ס'העלפט אים ער זאל נישט קענען טון זאכן, דאס איז א עקסטערע שמועס וואס מען דארף, אפשר האב איך שוין אמאל גערעדט, אפשר נאך א צווייטע מאל רעדן, ווי א גרופ האט זייער אסאך מעלות, באט עגעין, היער איז די פיטפאל, יעדע זאך האט א פיטפאל, די פיטפאל איז אויב דיין באלאנגן צו די גרופ איז נישט. אין א וועג אזוי ווי מיט א לייטער, אנשטאט צו עפענען די לייטער פאר די אינדיווידזשעל נעמט מען פאר די גרופ, אז די גרופ איז נישט קוקט זיך נישט אן ווי האט א סערטען מישען פון טוהן פון עקאמפלישען זאכען פון ענדיגען צוזאמען עפעס א מסכתא אדער דאווענען צוזאמען פאר עפעס א גרופ פאזיטיוו זאך וואס זיי טוהן עקטיוולי ווי איך רוף עס אן פון א יעס נישט א נאו. דאס הייסט מען טוט, אשר ברא אלקים לעשות, צו טון, עקאמפלישן. אויב זייער גאנצע וויו איז, אונז זעמיר נישט אזוי ווי יענער, אונז זעמיר נישט, אונז האבן נישט דעי פראבלעם וואס יענער האט, אונז האבן נישט, איז עס א גרויסע פראבלעם, עס איז א דאבל. פראבלעם. נאמבער וואן, ס'מיינט אז די גרופ גייט נישט וואקסן, ווייל זייער איינציגע זאך איז אז זיי זענען נישט אזויווי א צווייטן. אזויווי די משל פון ר' אביגדור מילער, אז איינער האט געדרייווט א טראק, און ער האט געדארפט דעליווערן זאכן צו קאליפארניע מיט א טרעקטער טרעילער, ס'איז געווען טאנס און טאנס אוו גודס, דער ביזנעס האט געדארפט מאכן א גרויסע דיעל,

אז סיי אלס די אינדיווידזשועל און סיי אלס די גרופ מוזטו פארמען א גרופ וואס זאל האבן פאזיטיוו וועליוס וואס דו ווילסט פאוקעסן אויב די לידער פון די גרופ צו די מענטשן פון די גרופ ווילן פאוקעסן אויף א סערטען זאך זיי גייען מאכן זיכער אז איינמאל א וואך דאווענט מען סלאו, כ'קען נישט יעדן טאג, באט איינמאל א וואך אדער איינמאל א וואך דאווענט מען מעריב סלאו. איינמאל א וואך טרייט מען אינזין צו האבן צו נעמען די שמונה עשרה זאל נעמען עטליסט פינף מינוט אדער איינמאל א וואך מאכט מען זיכער יעדער זאל זאל לערנען מיט אן שמועסן אינמיטן דזשאסט א סערטען גאולס און סערטען פאזיטיוו זאכן חסד ס'דא גענוג זאכן וואס מ'קען טוהן מ'זאל טראכטן פון נפלאות הבורא מ'זאל רעדן פון די נפלאות הבורא איינמאל א וואך סאו די אלע זאכן. איז פאזיטיוו. די איינציגע מאל וואס מען קען נוצן נעגאטיוו זאכן איז כנגד די אומות העולם, ווייל דאס האבן אונז א פול רייט, ווייל די תורה נוצט עס, לא תשקצו את נפשותיכם. זאלסט נישט זיין אזוי ווי זיי, כמעשה לא, סאו דו מעגסט, יו מעגסט, דו האסט די פול לייסענס טו גאו אלל וועי אוט, עניבאדי וואס איז אומות העולם אדער אינגאנצן א מומר וואס אינגאנצן, אדער א שיטה פון א מומר וואס אינגאנצן אוועק פון, וואס האט נישט קיין שום דזשאסטיפיקעישאן אזא איינעם. קענסטו עקטיוועיטן פולי די נעגעטיוו תאווה וואס דער מענטש האט למעשה, דארף וויסן אז דאס איז וואס עס איז, עס איז א תאווה, סאו דו קענסט עס נוצן, דו קענסט לצנות מאכן, דו קענסט דיך פילן גוט אז דו ביסט נישט אזוי ווי יענעם, ווייל דא טוסטו די דרך התורה. דו ניצט די דרך התורה. דרך התורה איז צו מאכן ליצנותא דעבודה זרה, די תורה איז עס משקץ ומתעב, דו זאגסט עס אויך משקץ ומתעב, עס מיינט אבער נישט אז דו קענסט זיין ביזי מיט דעם, און ביי די וועי מ'דארף נישט אזוי חושש זיין מענטשן צו זיין ביזי מיט דעם, ווייל יוזשעלי.

איז שוין נישט דא אזא יצר הרע, באט מ'מעג זיין ביזי מיט דעם, מ'מעג, מ'מעג לצנות מאכן פון עניבאדי וואס איז ליבעראל וואס מאכט חוקים חוקי תועבה, מיט די אלע זאכן קענסטו מאכן נעגעטיוו, קענסט וויפיל דו ווילסט קענסטו רעדן, סאו נחזור לענינינו, ס'איז זייער, מ'טראכט אריין איז לשון הרע איז נישט א דיטעיל.

צו קענען דערגיין דייעגנאזן די זאך, דאס איז די שורש איז די זאך, און ס'דא מענטשן וואס רעדן נישט קיין לשון הרע ווי עס איז זייער בארד, מען מוז דאך עפעס שמועסן וואס האט יענער געטון און יענעם בארעדן, מען האט נישט וואס צו רעדן, מען האט נישט וואס צו רעדן. פשט איז אז דיין גאנצע ס'מיינסט זיין אנדערש דיין גאנצע הנאה איז געפאוקעסט אויף דעם ממילא האט דיך צוגענומען דיין סיגערעט מ'האט דיך צוגענומען דיין תאווה דאס איז וואס ריעלי באדערט דיך סאו אבוויעסלי יו'ר אין בעד שעיפ ווייל דו ביסט עדיקטעד זאגט מען ביסט עדיקטעד און דאס איז די וועג פון א מענטש זיך אליינס דייעגנאוזן און זעהן ווי ער קען שמועסן מיט אנדערע מענטשן, און באמת איך אליינס ווער נשתומם וואס עס קען זיין מען זאגט אויפן חפץ חיים אזוי, און הלוואי וואלט מען געקענט זען אזא זאך א לימוד, ווייל דאס וואלט געוויזן וואס הייסט א מענטש וואס זיין גאנצע נפש איז אנדערש, ווען א מענטש קען שמועסן. הגם שמועסן איז ניש נישט אזוי רצוי, באט לאמיר זאגן א מענטש וויל שמועסן, ער וויל מחי' זיין, וואטעווער ס'איז, אז ער קען שמועסן שעות מיט נישט אראפקלאפן א צווייטע איד, דאס איז א מורא'דיגע חוש, ס'ווייזט אויף אויף א מורא'דיגע איידלקייט, אז א מענטש'ס גאנצע קאפ איז געגערט אויף אנדערע מינע זאכן, און אים זיכער דאך, מען זאגט דאך חפץ חיים האט געטראפן מענטשן אויפן טרעין, האט ער גערעדט מיט זיי וועגן די פערד, וועגן אנדערע זאכן, באט ס'איז נאר א בחינה פון א בנין אב, אז וויבאלד ער איז געווען אזוי שטארק נזהר אין דעם, איז שוין אפילו ביי מיסטעיק נישט געקענט ארויסקומען פון אים. א דבר גנות אויף א צווייטן, און ער האט געהאט גענוג זאכן וואס צו שמועסן, ענד הי דידענט ראן אוט אוו טאפיקס ווי מ'רופט עס היינט, סאו אלא מאי דאס קומט ווייל די מענטש האט א שורש ממילא איז אלעס וואס קומט ער צוריק צו די שורש, און ער האט א פראבלעם אז ער קען זיך נישט ארויסנעמען פון די געוואוינהייט.